תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, כשם שאמרו אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט, אסור לגלח במועד, אז מ'טאר זיך נישט אפשערן חול המועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד, דברי ר' יהודה, אזוי די נעגל טאר מען אויך נישט אראפנעמען חול המועד, ור' יוסי מתיר, און ר' יוסי איז מתיר. נאך א דין. כשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, אזוי ווי א אבל טאר זיך ניט אפשערן בימי אבילות, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה. ורבי יוסי מתיר. איז די מחלוקת ביי ביידע ערטער, די מחלוקת איז חול המועד און ביי א אבל, לויט רבי יהודה'ן טאר מען ניט אראפנעמען די נעגל נישט חול המועד, אויך א אבל טאר נישט אפשניידן די נעגל, און רבי יוסי איז מתיר. אמר עולא, הלכה כרבי יהודה באבל, די הלכה איז ווי רבי יהודה אז מ'איז מחמיר ביי א אבל ער טאר ניט אפשערן, והלכה כרבי יוסי במועד, און די הלכה איז ווי רבי יוסי חול המועד אז מען מעג יא אפשערן, אזוי איז טאקע די הלכה. שמואל אמר, שמואל זאגט, הלכה כרבי יוסי במועד, די הלכה ווי רבי יוסי'ן חול המועד, אז מען מעג זיך אפשערן די נעגל, ובאבל בלייבט אויך די הלכה ווי רבי יוסי, דאמר שמואל, הלכה כדברי המיקל באבל, שמואל האט געזאגט, שטענדיג ווען ס'איז דא א מחלוקת אין די דינים פון אבילות, איז די הלכה כדברי המיקל, און דא אויך אז רבי יוסי איז מיקל, א אבל מעג אראפנעמען די נעגל, בלייבט ווי ער די דין. דערציילט די גמרא א מעשה, פנחס אחוה דמר שמואל, פנחס דער ברודער פון שמואל'ן, איתרע ביה מילתא, ס'האט ביי אים פאסירט א זאך פון אבילות, על שמואל למישאל טעמא מיניה, שמואל איז אריין געגאנגען אים מנחם אבל זיין, חזנהו לטופרי דהוו נפישן, האט שמואל געזען אז זיין ברודער פנחס האט גרויסע נעגל. אמר ליה, האט שמואל צו אים געזאגט, אמאי לא שקלת להו, פארוואס שערסטו נישט אפ די נעגל? אמר ליה, האט אים פנחס געענטפערט, אי בדידיה הוה, אויב ביי אים זאל זיין, עס זאל זיך ביי דיר טרעפן אן אבילות, מי מזלזלת ביה כולי האי, וואלסטו דען אזויפיל מזלזל געווען אפשערן בימי אבל די נעגל? הואי, דאס איז געווען כשגגה שיוצא מלפני השליט, דער שליט וועלכער טוט ווי מען זאגט משפט'ן פאסירט איז דא א אויסדריק א שגגה ער מאכט א שוגג די ווערטער וואס פנחס האט געזאגט אילו בדידיה הוה מילתא אויב ס'זאל ביי דיר פאסירן איז געווען עפעס אזוי יא ואיתרע ביה מילתא בשמואל און ס'האט עפעס פאסירט ביי שמואל על פנחס אחוה למישאל טעמא מיניה איז פנחס אריינגעגאנגען מנחם אבל זיין שמואל'ן. שקלינהו לטופריה, האט שמואל גענומען די נעגל, חבטינהו לאפיה, און ער האט עס געווארפן צוליב כעס אין פנים, נאכהער האט ער זיי צוזאמען גענומען, זאגט דער רש"י, ווייל דער וואס ווארפט די נעגל איז זורקן א רשע. אמר ליה, שמואל האט געזאגט צו זיין ברודער, לית לך ברית כרותה לשפתיים, האלטסט דען ניט אז דאס וואס א מענטש רעדט ארויס עס קאן אזעלכעס פאסירן? דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט מנין שברית כרותה לשפתיים, שנאמר שטייט אין פסוק, ויאמר אברהם אל נעריו, בשעת אברהם איז געגאנגען מיט יצחק'ן צו די עקידה, האט ער געזאגט, שבו לכם, זיצט דא, פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, איך מיט יצחק'ן וועלן מיר גיין ביז דא, ונשתחווה, און מיר וועלן זיך בוקן, ונשובה אליכם. ונשובה א לשון רבים, און מיר וועלן צוריקקומען, דאס הייסט ער האט אזוי א כאטש ער האט געוויסט ער האט זיך געמיינט א וואג ער וועט ברענגען יצחק'ן אויף די עקידה, אבער ס'האט זיך פון אים ארויסגערעדט די ווערטער ונשובה, מיר ביידע וועלן צוריקקומען, ואיסתייעא מילתא, און ס'איז טאקע אזוי אויך געוועזן, דהדור תרוייהו, אז ביידע זענען צוריקגעקומען, לכאורה איז פון דא נישט קיין ראיה, ווייל מידה טובה איז דאך מרובה ממידת הפורענות. אנדערע ערטער ברענגט די גמרא א צווייטע ראיה, כמעט כסדום היינו האט מען זיי געזאגט ווייטער איז סדום. סבור מיניה, מען האט געמיינט צו זאגן אז דאס וואס מיר זאגן מען מעג אראפנעמען די נעגל אין בימי אבל איז דיד אין, די נעגל פון די האנט מעג מען ווייל ס'איז מיאוס, דרגל לא, אבער פון די פיס.

גנוסטרא, מיט א שערל, אנדערע טייטשן גנוסטרא איז א, רש"י טייטשט א שערל, אנדערע טייטשן אז מען מיינט א ספעציעלע כלי וואס איז באשטימט אראפצונעמען נעגל. אמר רב שמן בר אבא, הוה קאימנא קמיה דרבי יוחנן בי מדרשא איך בין געשטאנען פאר רבי יוחנן בית מדרש, בחולו של מועד, איך בין געשטאנען אין בית מדרש פאר רבי יוחנן, חול המועד, ושקלינהו לטופריה בשיניה, ער האט אפגעריסן די נעגל מיט די ציין, וזרקינהו, און ער האט זיי אוועקגעווארפן. שמע מינה תלת, איז פון דא א ראיה דריי הלכות, שמע מינה פון דא איז א ראיה, מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד, מען מעג אראפנעמען די נעגל חול המועד, און שמע מינה און אויך איז א ראיה, אין בהם משום מיאוס, אז מען נעמט אראפ די נעגל מיט די ציינער, הייסט עס נישט א מיסע זאך? אויב ס'זאל זיין א מיסע זאך איז דאך דא א לאו שלא תשקצו, ושמע מינה מותר לזורקן, אז מען מעג אוועקווארפן די נעגל, פרעגט די גמרא איני, ס'נישט אזוי, מען טאר נישט אוועקווארפן די נעגל, והתניא, מיר האבן געלערנט שלושה דברים נאמרו בצפרנים, ביי די נעגל האבן מיר געלערנט דרייערליי פירונגען, הקוברן, דער וואס איז די טוט זיי באגראבן, א צדיק, איז ער א צדיק. שורפן, דער וואס פארברענט זיי חסיד, חסיד איז מער ווי צדיק, פארוואס איז א חסיד שורפן, ווייל אפילו מ'איז קובר קען מען דאך אמאל אויף דעם טרעפן, נו פארוואזשע מיט דעם אור איז מען א חסיד, און תוספות זאגט דארטן אין נדה בשם הערוך, ווייל אויב מ'פארברענט א זאך וואס פון א לעבעדיגן מענטש, דאס טוט אפשוואכן דעם מענטש, איז א חסיד רעכנט זיך נישט מיט זיך אליין, דארט ווען עס האנדלט זיך צו טון א טובה א צווייטן, רעכנט ער נישט אויף דעם וואס ער ליידט. זורקן, דער וואס ווארפט אוועק רשע, אויב אזוי ווי קומט דאס וואס רבי יוחנן האט אוועקגעווארפן די נעגל? ענטפערט די גמרא, טעמא מאי, פארוואס טאר מען נישט אוועקווארפן די נעגל? שמא תעבור עליהן אשה עוברה, טאמער ס'וועט דורכגיין אויף די נעגל, ארויפטרעטן א פרוי וואס שוואנגערט ותפיל זי וועט מפיל זיין. אשה בי מדרשא לא שכיחא, א פרוי אין בית מדרש איז נישט פארהאנען. וכי תימא וועסטו זאגן זימנין אין אנדערע מאל דמיכנשי להו מ'וועט צוזאמענקלייבן די נעגל ושדי להו אבראי מ'וועט זיי ווארפן אינדרויסן, און א פרוי וואס שוואנגערט וועט אויף דעם ארויפטרעטן, דעמאלט איז דאס. קאָן עס איר שאַטן זאָל מפיל זיין, כיון דאשתני אשתני, אויב ס'איז שוין נישט דאָ אויף דעם אָרט ווי ס'איז פריער געווען, דעמאָלט זענען זיי מער נישט מזיק. אמר רב יהודה אמר רב, האָט רב יהודה געזאָגט פאַר רב'ן, זוג בא מחמתן לפני רבי. א פאר חכמים זענען געקומען פון דער שטאט חמתן פאר רבי'ן און זיי האבן אים געפרעגט א שאלה און מר זוטרא מתני. מר זוטרא האט נישט געזאגט אז רב יהודה האט דאס געזאגט פאר רב'ן, נאר ער האט דאס געלערנט אין א ברייתא. זוג בא מחמתן לפני רבי, א פאר חכמים זענען געקומען פון דער שטאט חמסן פאר רבי'ן, וביקשו ממנו צפרנים. און זיי האבן געפרעגט פון אים צי א אבל מעג אפשניידן די נעגל, והתיר להם, ער האט זיי מתיר געווען, ואם ביקשו ממנו שפה, זאגן איך האב געזען די ווי רבי יוחנן האלט זיך, רבי הייסט עס ווי רבי מיינט, זיי האבן געווען פרעגן פון אים שפה, צי מען מעג אפשערן די האר וועלכע געפינען זיך פון די מויל ביז די נאז. והתיר להם, והתיר להם, וואלט ער עס אויך מתיר געווען. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אף ביקשו ממנו שפה, זיי האבן אים דאס אויך געפרעגט צי אבל מעג אפשערן, והתיר להם, און ער האט מתיר געווען. יעצט דא איז עס דא, רש"י זאגט דא גארנישט נישט מפורש, נאר איך האב געזען דער מאירי, דער מאירי זאגט אז ס'ווארט שפה איז דאך די טייטש די ברעג, שפה זאגט ער רופט זיך אהן, פין איין עק מויל ביז דעם אנדערן עק מויל, אבער נאר די האר פין די די שורה פין די האר וואס איז נאנט צו די מויל, אבער די אויבערשטע האר דאס הייסן נישט קיין שפה, דער רא"ש האט דא אויך א אנדער גירסא, הנחה רופט ער אהן די אויבערשטע. אמר אביטול ספרא משמיה דרב שפה איז מזווית לזווית, שפה ווערט אנגערופן פון דעם, פון דעם סוף מויל פון דער זייט ביז דער זייט, ווייל דארטן איז מעכב די אכילה, דאס מעג מען אפשערן. אמר רב אמי, ובשפה המעכבת אז מען מעג נאר אפשערן די שפה המעכבת איז דער טייטש נאר די שורה וואס איז ממש נאנט צו דעם מויל, דא רעדט זיך א אבל בימי אבלו. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט לדידי צו מיר, כשפה המעכבת דמי לי, ביי מיר איז אלעס גלייך ווי איך וואס איך בין א מפונק, איז די גאנצע שפה איז גלייך כשפה המעכבת. ואמר אביטול ספרא משמיה דרב פרעה שהיה בימי משה, פרעה וואס איז געווען די צייטן פון משה, הוא אמה, ער איז געווען הויעך איין אמה, וזקנו אמה, די בארד איז געווען גרויס א אמה, ופרמשתקו אמה וזרת, און די עורלה זיינע איז געווען א אנדערהאלבן אמות, לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליה, ואמר אביטול ספרא משמיה דרב, פרעה שהיה בימי משה, דער פרעה וואס איז געווען אין די צייטן פון משה, ווייל מיט דעם ווארט פרעה. טוט מען אנרופן אלע מלכי מצרים, אין תנ"ך טרעפט מען דאך אויכעט פרעה, פרעה נכה, איז דער פרעה דער מלך פון מצרים וואס איז געווען אין די צייטן פון משה, אמגושי היה. און וואס איז די טייטש דאס ווארט אמגושי? איז דער רש"י זאגט אין כלל גדול איז דא וועגן דעם א מחלוקת, איינער זאגט ער איז געווען א מכשף, דעריבער איז ער געגאנגען צו דעם טייך נילוס מאכן כישוף, און איינער זאגט ער איז געווען א מגדף, א אפיקורס. איז ער געגאנגען צו דעם טייך, ווייל ער האט געזאגט, לי יאורי ואני עשיתני, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הנה יוצא המימה וגומר, רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ואלו מכבסין במועד, אזוי איז דאך דער דין אז חול המועד טאר מען נישט וואשן די וועש, כדי. מען זאל עס וואשן פאר יום טוב ווייל אויב מען זאל מעגן חול המועד וואלט יעדער איינער אראפגעלייגט אויף חול המועד, איז דא אזעלכע וואס זיי זענען אויסנאמען אז איינער קומט פון תפיסה באפרייט געווארן צי פון געפאנגעניש נאך אזעלכע מעגן זיי וואשן. אמר רב אסי אמר רב יוחנן, האט רב אסי געזאגט פאר רב יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, דער וואס האט נאר איין העמד, מותר לכבסו בחולו של מועד, מעג עס וואשן חול המועד. מתיב רבי ירמי', האט רבי ירמי' געפרעגט א קשיא, אין דער משנה איז געווארן אויסגערעכנט אלו מכבסין במועד, די מעגן וואשן חול המועד, און ער רעכנט דארט אויס הבא ממדינת הים און נאך אנדערע, און דארט ווערט נישט דערמאנט אויב אין לו אלא חלוק אחד, ווייזט אויס הני אין. נאר דיע וואס זיי ווערן דערמאנט אין דער משנה דיע מעגן וואשן חול המועד, מי שאין לו אלא חלוק אחד, דער וואס האט נאר איין העמד, לא, טאר נישט וואשן חול המועד. אמר ליה רב יעקב לרבי ירמי', האט רב יעקב געזאגט צו רבי ירמי'ן, אסברה לך, איך וועל דיר געבן צו פארשטיין, מתניתין רעדט זיך, אף על גב דאית ליה תרי, אפילו ער האט צוויי העמדען און ער האט מער, ומטנפי, זיי זענען אבער שמוציג, ווייל ער איז געקומען פון מדינת הים און ער האט נישט געהאט די מעגליכקייטן צו וואשן זיך, צי ער קומט מבית השביה צי מבית האסורים, צי אויך ווערט דארט דערמאנט המנודה שהתירו לו חכמים, דיע מעגן וואשן, אבער פארשטייט זיך זיי מעגן נאר וואשן וויפיל זיי דארפן האבן אויף יום טוב. ווי איז אבער דער וועלכער איז איז דער אין לו אלא חלוק אחד, ער דארף נישט ווערן דערמאנט אין דער משנה, ווייל די משנה רעדט זיך דאך פון אזעלכע וואס זיי האבן מער ווי איין העמד, דאך מעגן זיי. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורא משמיה דרבי יוחנן, כלי פשתן, כלים פון פלאקס, איז די טרחה פון זיי וואשן נישט אזוי גרויס, אזוי לערנט רש"י. אנדערע לערנען אז דער טעם פון כלי פשתן איז ווייל זיי טוען זיך שטארק שמוציגן. כלים פון פלאקס וואס איז א קליינע טרחה צו וואשן, מותר לכבסן בחולו של מועד, מעג מען וואשן חול המועד. מתיב רבא, האט רבא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, וועלכע מלבושים מעג יעדער מענטש וואשן חול המועד? מטפחות הידיים, דאס די האנטוכער וואס מען ווישט אפ די הענט, מטפחות הספרים, די וועלכע ביי דער שערער טוט אויסשפרייטן אזא ליילעך אויף וואס זאל אריינגיין די האר, מיט דאס מעג מען וואשן חול המועד, כאטש מען קען זיך דאך ניט אפשערן חול המועד, אבער די משנה רעכנט דאך אויס אז ס'איז דא אזעלכע וואס מען מעג זיי אפ חול המועד, איז אז מען דארף זיי אפשערן מעג מען אויסוואשן די מטפחות. ווייזט דאך אויס הני אין נאר די מעגן, כלי פשתן לא, כלים פון פלאקס טאר מען נישט. וויאזוי זאגסטו אז מען מעג וואשן חל המועד כלי פשתן ווייל ס'איז נישט קיין גרויסע טרחה? אמר ליה אביי האט אים אביי געזאגט מתניתין די משנה רעדט זיך אפילו דשאר מיני מטפחות הספרים און מטפחות הידיים דאס מעג מען וואשן אפילו פון אנדערע מינים די משנה רעדט די שאר מינים אבער פון פשתן מעג מען וואשן נישט בלויז מטפחות הידיים און מטפחות הספרים מען מעג אלעס אויסוואשן. אמר בר הדיא האט בר הדיא געזאגט לדידי חזי לי ימה של טבריה, איך האב געזעהן ביי דעם ים פון טבריה, דארטן איז דאך דא הייסע וואסער, האב איך געזעהן חול המועד, דמפקי לה מען האט ארויסגעטראגן משיכלי מלבושים דמני כיתנא, בעקנס, בעקנס, משיכלי בעקנס דמני כיתנא, מיט מלבושים פון פלאקס בחולא דמועדא, אין חול המועד איז דארף מען אויך לערנען נישט איין מענטש האט געבאקן אסאך. איז געווען געוואשן אסאך, ווייל מען טאר דאך נישט וואשן אפילו אז מען מעג איז דאך נאר לצורך המועד, נאר פון מער א מענטש. מתקיף לה אביי האט אביי געפרעגט א קשיא, דו טאקע זאגסט דו האסט געזעהן, מאן לימא לן ווער וועט אונז זאגן דברצון חכמים עבדי, פון וואנעט ווייסטו אז די חכמים זענען געווען מסכים צו דעם, דילמא קען זיין שלא ברצון חכמים עבדי, די חכמים האבן אויף דעם נישט מסכים געווען, ס'פון דעם וואס מען האט געזעהן מענטשן טוען איז נישט קיין ראיה. רש"י. זאגט די משנה, ואלו כותבין במועד, שרייבן חול המועד טאר מען אויך ניט, די וואס מיר רעכענען דא אויס אין דער משנה די זאכן קען מען שרייבן חול המועד. קידושי נשים, אזוי ווי מען איז מקדש א אישה מיט א טבעת מיט כסף, קען מען מקדש זיין א פרוי מיט א שטר, מען שרייבט אן אין שטר הרי את מקודשת לי, מעג מען דאס שרייבן חול המועד. מעג מען אויך שרייבן חול המועד, שוברים, א רעסיט. מעג מען שרייבן דייתיקי? דייתיקי רופט זיך אן אז איינער איז זייער קראנק און ער טוט אוועקגעבן מתנות, איז שטענדיג דא א דין אז א מתנה דארף מען מאכן א קנין, ביי א שכיב מרע האט מען געזאגט דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי, זאכן וואס מען איז קונה מיט א שטר איז זיין רעדן גלייך ווי ס'איז שוין געשריבן. און און זאכן וואס מ'איז קונה מיט מסירה מטלטלין, מטלטלין איז מען נישט קונה מיט קיין שטר, נאר מיט דעם וואס מ'געבט איבער פון רשות נושן צו דעם רשות מקבל, איז גלייך וואס איז שוין איבערגעגעבן. פארוואס האבן די חכמים אזוי געזאגט? ווייל אויב דער שכיב מרע, דער קראנקער מענטש, וועט נישט וויסן, ער וועט מורא האבן, מען פילט עס אפשר נישט אויס, וועט ער זיין צוטראגן, דאס וועט מאכן אויף אים שווער די קראנקייט. איז וואזשע טוט מען? דיע עדות וואס האבן דאס אויך געהערט, שרייבן דייטיקי. דאס ווארט דייטיקי איז א צוזאמענשטעל פון דריי ווערטער, דא תהא קאי, אז דאס האט דעם גאנצן כח. מתנות, מתנה מיינט מתנה פון א געזונטן מענטש, ער גיט אים מתנה מיט א שטר, אין שטר שרייבט ער ער גיט אים אוועק דיע פעלדער במתנה, און פרוזבולין. דער מלווה שרייבט א פרוזבול ער גיבט איבער די חובות צום בית דין כדי שמיטה זאל נישט פארפאלן ווערן. אגרות שום, דאס איז אזוי די אגרות שום, מען האט אפגעשאצט די פעלד ביי ירושה, אזויפיל און אזויפיל איז עס ווערט, די זעלבע דין איז. ווען איינער וויל נישט באצאלן דעם חוב נאכדעם וואס ס'שוין דורכגעגאנגען די נידוי מיט דעם חרם און ער האט אלץ נישט געפאלגט, און דער בית דין גייט אריין צו זיינע פעלדער און מ'טוט זיי פארקויפן, און מ'שאצט אפ וויפיל ס'איז ווערט. אגרות מזון, די בריוו, דאס הייסט דעם שטר פון וואס איינער איז זיך מחייב צו שפייזן. איינער האט חתונה מיט א פרוי, וואס די פרוי האט א טאכטער פון א צווייטן מאן, איז ער איז נישט מחויב איר צו שפייזן. נאר שרייבט ער א שטר ער נעמט אויף זיך איר צו שפייזן פינף יאר צו צען יאר וויפיל מען נעמט זיך אויס. שטרי חליצה און מיאונין, שטר פון חליצה און מיאון, מיאון הייסט אזוי, א קטנה קען דער טאטע מקדש זיין, ער קען נעמען פאר איר קידושין, און די קידושין זענען מדין תורה, אז דער טאטע האט איר מקדש געווען, אז דער מאן וויל איר גט'ן, וויאזוי געבט מען א גט? ווי איז דעמאלטס ווען זי איז א יתומה, זי האט נישט קיין טאטן, איז מדין תורה קען איר קיינער נישט מקדש זיין כל זמן זי איז א קטנה, די מאמע האט נישט קיין רעכט, די ברידער האבן נישט קיין רעכט, דאך האבן די חכמים מתקן געווען כדי ס'זאל נישט זיין הפקר אז מען קען איר מקדש זיין, די ברידער און די מאמע קענען איר מקדש זיין, אבער די קידושין זענען נאר דרבנן. איז דער מאמענט ווען זי ווערט א גדולה קען זי ממאן זיין, ממאן איז די טייטש זי זאגט זי וויל נישט, און מיט דעם זאגן אליין איז די פריערדיגע קידושין גלייך ווי נישט געווען, דארף נישט קיין גט. און שטרי בירורין, שטרי בירורין הייסט, דער מדרש זאגט, א קאמפראמיס. אזוי שטייט אין מדרש. וואס איז דאס קאמפראמיס? קאמפראמייז? זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהם בוררים להם שלישי, צוויי האבן צווישן זיך א סכסוך און קיינער קען נישט אויפווייזן זיין גערעכטיגקייט, איז דער קלייבט אויס איינעם און דער אנדערער בעל דין קלייבט אויס איינעם, און דיע ביידע קלייבן אויס א דריטן, שרייבט מען א שטר אז זענען דורכגעקומען צווישן זיך אז זיי ווארפן זיך אונטער וואס דיע בוררים וועלן באשטימען. גזירות בית דין די פסק פון בית דין ואיגרות של רשות, און די ציווי די באפעלן פון דעם גאווערמענט מעג מען אויך שרייבן חול המועד. רש"י, קידושי נשים, שכתב בשטר, ס'איז געשריבן אין שטר, הרי את מקודשת לי, דאשה נקנית בשטר. דייתיקי, שטר צוואה, דער שטר וואס טוט שרייבן א שכיב מרע. פרוזבולין, שכותב מלווה בשטר, דער מלווה שרייבט פארן שטר שאינו משמט, ולא משמט לשמיטה, שמיטה וועט נישט ווערן פארפאלן. מלווה דארף אוועקפארן, און ער טראכט ער וועט דארט נישט קריגן קיין עדות. ער וועט דארט נישט קריגן פאר וועמען צו מאכן קיין פרוזבול, מעג ער עס מאכן חול המועד כאטש ס'איז נאך דא אסאך צייט. איגרות שום, בכך שמו בית דין שדה זה, אזוי פיל האבן די בית דין אפגעשאצט דיע פעלד, ונתנו לאחיו כך וכך נגדו, לאחים, און זיי האבן געגעבן ונתנו לאחים, ס'איז אויסגעגאנגען צו די ברידער געגעבן אנטקעגן דעם אזוי. איגרות מזון, וואס הייסט פלוני קיבל לזון בת אשתו, דער מענטש האט גענומען אויף זיך צו שפייזן די טאכטער פון זיין פרוי, שטרי ברורין, ביררו בית דין, חלק זה לזה וחלק זה לזה, איך האב געזאגט א צווייטע טייטש און ביידע זאכן איז ריכטיג, דא האט די גמרא ווי רש"י טייטשט שטרי ברורין אז מען האט אויסגעקליבן דאס באלאנגט צו דעם און דאס צו דעם ס'האט צוטון מיט ירושה. דאך די מפרשים אויף משניות טייטשן דיע טייטש בירורים, גזירות בית דין, פסקי בית דין, ואיגרות של רשות ציווי וקיום של שלטון, די זאכן וואס דער שלטון האט געגעבן א באפעל. גמרא, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, מותר לארס אישה בחולו של מועד, חול המועד מעג מען מקדש זיין א פרוי, פארוואס? שמא יקדמנו אחר, טאמער א צווייטער וועט זיך מקדים זיין דעריבער מעג מען מקדש זיין א פרוי חול המועד, זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לאמיר זאגן ס'וועט זיין צו אים א ראיה, האבן מיר געלערנט ואלו כותבין במועד, דאס מעג מען שרייבן חול המועד, קידושי נשים, מאי לאו מיינסטו דען ניט שטרי קידושין ממש, אז מ'מעג שרייבן ממש דעם שטר קידושין? וואס מען שרייבט אין שטר הרי את מקודשת לי, איז דאך א סימן אז מען מעג מקדש זיין חול המועד. זאגט די גמרא לא ניין, קען זיין אז מען קען נישט מקדש זיין אשה חול המועד, נאר דאס וואס שטייט אין דער משנה קידושי נשים מיינט מען שטרי פסיקתא, די שטרות וואס מען שרייבט אין דעם וויפיל נדן דער האט באשטימט און וויפיל נדן דער האט באשטימט, וכדרב גידל אמר רב, אז רב גידל האט געזאגט פאר רב'ס וועגן דאמר רב גידל אמר רב. כמה אתה נותן לבנך וויפיל גיבסטו פאר דיין זון, כך וכך, אזויפיל גיב איך נדן פאר דעם זון, כמה אתה נותן לבתך וויפיל גיבסטו נדן פאר דיין טאכטער, כך וכך, און מען שרייבט דאס אריין אין שטר. עמדו וקידשו, אז מען האט זיך אויפגעשטאנען מען האט מקדש געווען, קנו איז שוין געווארן א קנין, הן הן הדברים הנקנין באמירה, דא אויך אפילו עס איז נישט געווען קיין אנדער קנין נאר די אמירה אליין, ווערט שוין דער קנין. אבער קידושין קען טאקע זיין, טאר מען נישט, זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לאמיר זאגן אז מיר ווילן ברענגען א ראיה צו שמואל'ן אז מקדש זיין מעג מען, האבן מיר געלערנט אין נושאין נשים במועד, מען טאר נישט חתונה האבן אין חול המועד, לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין. מפני ששמחה היא לו, ווייל ס'איז א שמחה, און אין מערבין שמחה בשמחה. ווייזט אויס, הא לארס שרי, אבער מקדש זיין מעג מען, ווייל דארט שטייט דאך נאר דער איסור איז נישואין. זאגט די גמרא, לא מיבעיא, לא מיבעיא לארס זיכער דלא קעביד מצוה, ער טוט זיך נאר טאר מען זיכער נישט. אלא אפילו לישא נמי דקעביד מצוה איז עוסק אין פריה ורביה, איז אויכעט דער דין אסור, ס'איז אויכעט אסור. איז אין די משנה נישט קיין ראיה, די משנה זאגט אז ס'איז אסור נישואין, חופה, קען זיין אירוסין אוודאי און אוודאי אסור, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא וואס שטייט בפירוש דתני דבי שמואל, מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון שמואל'ן, מארסין, חול המועד מעג מען מקדש זיין א אישה, א. אבל לא כונסין, אבער נישואין טאר מען נישט דאן.

זאגט די גמרא, ומי אמר שמואל, האט דען שמואל געזאגט, שמא יקדמנו אחר, פריער איז געווען א מימרא אין גמרא פון שמואל, שמואל זאגט מען מעג מקדש זיין א פרוי חול המועד, ווייל שמא יקדמנו אחר, ווייל אויב א צווייטער וועט אויסכאפן. רעגן מיר האט דען שמואל אזוי א געזאגט כ'האב מורא אז א צווייטער וועט אויסכאפן והאמר רב יהודה אמר שמואל רב יהודה האט געזאגט אין נאמען פון שמואל בכל יום ויום יעדן טאג בת קול יוצאת ואומרת א בת קול גייט ארויס און זי זאגט בת פלוני לפלוני די שידוך איז אז די טאכטער פון דעם מענטש צו דעם מענטש. שדה פלוני לפלוני, און ממילא איז דאך דאס אויך א זאך וואס דאס איז א גזירה מן השמים, דארף זיך נישט מורא האבן שמא יקדמנו אחר, די מהרש"א פרעגט וואס שטייט בכל יום ויום, די גמרא זאגט דאך אז ארבעים יום קודם יצירת הוולד טוט מען אויסרופן, און נאך פרעגט ער, דארט ווערט דערמאנט נאך א זאך, דארט ווערט דערמאנט צו חכם צו טיפש. זאגט ער ס'איז נישט קיין סתירה, ס'איז טאקע ארבעים יום קודם יצירת הוולד, אבער נישט קיין בת קול, דא שטייט אז א בת קול איז דא יעדן טאג בכל יום ויום, און אין די בת קול גייט נישט אריין חכם, נאר דיע צוויי זאכן, ממילא וואס איז די קשיא? פארוואס זאל מען נישט טארן? פארוואס זאגן מיר אז מען מעג מקדש זיין טאמער א צווייטער וועט אויסכאפן? לויט שמואל'ן דארף איך נישט קיין מורא האבן אז א צווייטער וועט אויסכאפן, אלא זאגט די גמרא כ'האב מורא שמא יקדמנו אחר ברחמים, ער וועט מיט תפילה, דורך תפילה וועט זיין א שינוי. וואס איז דאס? כי הא אזוי ווי דרבא שמעיה לההוא גברא, רבא האט געהערט א מענטש דבעי רחמי, ער האט מתפלל געווען ואמר און ער האט געזאגט תזדמן לי פלניתא, אז דער אייבישטער זאל אים העלפן אז דיע זאל זיך טרעפן צו אים אז דיע זאל זיין זיין פרוי, אמר ליה, האט רבא געזאגט צו דעם מענטש, לא תיבעי רחמי הכי, מען דארף דאס נישט בעטן. אי חזיא לך אויב זי איז ראוי פאר דיר, אויב זי איז געווארן באשטימט פאר דיר, לא אזלא מינך, וועט זי פון דיר נישט אוועקגיין, ואי לא, און אויב זי נישט ראוי פאר דיר, וועט דאך דיין תפילה סיי ווי נישט ווערן אנגענומען, כפרת בשם קענסטו קומען צו כפירה, דו וועסט זאגן אז די תפילה העלפט גארנישט, אט האב איך מתפלל געווען און עס העלפט נישט. דעריבער דארף מען דאס נישט בעטן. בתר הכי נאכדעם שמעיה האט רבא געהערט ווי דער מענטש דקאמר האט געזאגט אזוי, או איהו לימות מקמה, אדער ער זאל שטארבן איידער זי וועט חתונה האבן צו א צווייטן מענטש, ער וויל נישט זען דעם צער אז זי האט חתונה צו א צווייטן, או אדער איהי תמות, זי זאל שטארבן מקמיה. אדער זי זאל שטארבן פריער. אמר ליה, האט רבא געזאגט צו דעם מענטש, לאו אמינא לך, האב איך דען דיר נישט געזאגט, לא תיבעי עלה דמילתא הכי, אז מען דארף אויף דער זאך נישט בעטן? איז ממילא דאס וואס שמואל האט געזאגט אז מען מעג. מקדש זיין א בחור חול המועד שמא יקדמנו אחר, מיינט מען טאמער א צווייטער וועט מתפלל זיין אז זי וועט שטארבן. איז די מהרשא פרעגט אויף דעם, קודם פרעגט די מהרשא, עס ליגט דאך נישט אין די ווערטער שמא יקדמנו אחר ברחמים אז זי זאל שטארבן, נאך פרעגט ער, איז לשון הגמרא זייער שווער, ער האט אים געזאגט לאו אמינא לך, איז צווייטע מאל האט ער געזאגט מען טאר אזוי נישט בעטן, בשלמא ס'ערשטע מאל, וואס האט ער אים געזאגט דאס ערשטע מאל, דאס ערשטע מאל האט ער אים געזאגט אז דיע תפילה איז נישט קיין תפילה, ווייל דיע תפילה וועט נישט ווערן אנגענומען, און די אנדערע מאל איז דאך אנדערש די טייטש, די תפילה ווערט יא אנגענומען. נאר וואס דען מען דארף נישט בעטן קיין אזאן תפילה, וואס האט ער אים געזאגט מיט דעם לשון לאו אמינא לך לא תיבעי עלה דמילתא הכי, ער האט דאך דאס נאך אים קיינמאל נישט געזאגט, ער האט אים נאר געהאט געזאגט אז יענע תפילה וואס ער בעט אז די דיע זאל זיין זיין בת זוג, דיע תפילה זאל מען נישט בעטן, פארוואס? ווייל זי וועט נישט ווערן אנגענומען, אבער דיע תפילה די צווייטע זאגט מען דאך ווערט אנגענומען, און ער זאגט אז אין עין יעקב איז דא א צווייטע טייטש, כ'האב נאכגעזוכט כ'האב עס נישט געפונען לעת עתה. אמר רב משום רב ראובן בן אצטרובילי, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, פון תורה פון נביאים און כתובים געפונען מיר מהשם אישה לאיש, אז דער אייבערשטער טוט באשטימען די אישה פאר דעם מענטש, זיין בת זוג. מן התורה, ווי שטייט דאס אין דער תורה? דכתיב עס שטייט ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר, אז זיי האבן געזאגט אז דאס איז א שיף, די זיווג איז פון אייבערשטן. מן הנביאים, דכתיב עס שטייט ביי שמשונ'ען ואביו ואמו לא ידעו, זיין פאטער און זיין מוטער האבן נישט געוואוסט כי מהשם היא, דעריבער האבן זיי זיך אנטקעגן דעם שידוך פון שמשונ'ען. מן הכתובים, ווי געפינען מיר דאס אין די כתובים? דכתיב ס'שטייט אין משלי אזוי, בית והון נחלת אבות, א הויז און פארמעגן דאס איז די ירושה פון די עלטערן, און מהשם און פון דעם אייבערשטן איז אישה משכלת, א פרוי וואס די פרוי איז מיט שכל. איז דער מהרשא פרעגט דא אויכעט בית והון נחלת אבות, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז מכריזין, מען רופט אויס א שדה פלוני לפלוני, רייכטום דאך האט דאך נישט צו טוהן מיט די אבות, נאר וואס דען עס עס קען דאך גיין דורך די אבות. ואמר רב משום רב ראובן בן איצטרובילא ואמרי לה, און אנדערע זאגן אז נישט רב האט דאס געזאגט, נאר במתניתא תנא, מען האט דאס א געלערנט אין א ברייתא. אמר רב ראובן בן איצטרובילא, אין אדם נחשד בדבר, מען איז נישט חושד א מענטש אין א דבר עבירה, אלא אם כן עשה. אויב מ'איז חושד א מענטש א זאך איז א סימן ער האט עס געטון, ואם לא עשה כולו, און אויב ער האט נישט געטון די גאנצע עבירה, עשה מקצתו האט ער געטון א טייל פון די זאך, ואם לא עשה מקצתו ער האט נישט געטון קיין טייל, הרהר בליבו לעשות האט ער געטראכט אין זיין הארץ צו טון, פון וואנעט ווייסט יענער וואס ער האט געטראכט? זאגט דער מהרש"א, אויב מ'איז אים חו, דער אייבישטער איז מסבב אז אויב ער טראכט צו טון די זאך, זאל אריינגיין די מחשבה פון אנדערע אים חושד צו זיין. ואם לא הרהר בליבו לעשותו, אויב ער האט נישט געטראכט אפילו צו טון, ראה אחרים שעשו, האט ער געזען אנדערע האבן געטון, ושמח, און געווען, האט זיך געפריידט פון דעם. מתיב רב יעקב, האט רב יעקב געפרעגט א קשיא. דו זאגסט אז מ'איז חושד א מענטש אין א זאך, איז א סימן ס'איז עפעס דא אין דעם מענטש. שטייט אין פסוק, ויחפאו בני ישראל, די אידן האבן באהאלטן, גערעדט באהאלטן, דברים אשר לא כן, זאכן וואס זענען נישט אזוי, על השם אלוקיהם, אויף דעם אייבערשטן, זע איך מ'זאגט זאכן אשר לא כן. ענטפערט די גמרא, התם להכעיס הוא דעבד, זיי אליין האבן געוויסט אז ס'דברים אשר לא כן. זאגט די גמרא תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש השם, מען האט מקנא געווען צו משה און לאהרן קדוש השם, וואס איז געווען מיט אהרן'ען ווערט דאך דערמאנט אין נאמען פון קרח אז ער האט געטענה'ט צו אים, און קרח האט געטענה'ט אז אויב דו ביסט מלך דארף דיין ברודער נישט זיין קיין כהן גדול, ווייזט דאך אויס אבער אויף משה רבינו האט מען נישט געהאט קיין טענות, וואס שטייט דאך אין פסוק ויקנאו למשה במחנה. רב שמואל בר יצחק אמר דעריבער שטייט עס לשון ויקנאו, מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה, יעדער האט מקנא געווען, געווארנט זיין פרוי זאל זיך נישט מייחד זיין מיט משה, מען האט אים חושד געווען אשת איש. זע איך דאך אפילו אין בו און ס'איז נישט דא קיין הרהור, דאך קען מען חושד זיין. ענטפערט די גמרא, התם משום שנאה הוא דעבד, זיי האבן געוויסט אליין אז ס'איז נישט קיין חשד, נאר זיי האבן געהאט שנאה צו משה. תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז מ'איז חושד א מענטש אין א זאך, איז א סימן אז עפעס איז דא אין דעם מענטש מיט די זאך, האבן מיר געלערנט אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, יהא חלקי, זאל זיין מיין חלק, עם מי שחושדין אותו בדבר, מיט דעם וואס מ'איז אים חושד אין א זאך, ואין בו, און ס'איז נישט דא אין אים די זאך. ואמר רב פאפא, און רב פאפא האט דערציילט, לדידי חשדון, מיר האט מען חושד געווען א זאך, ולא הוה בי, און די זאך איז נישט געווען אין מיר, זע איך דאך פון די אלע ערטער, אז ס'קען זיין מ'איז חושד מיט א זאך, און דער מענטש האט נישט קיין שום שייכות צו דער זאך. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא בקלא דפסיק, אויב ס'איז א קול וואס מ'איז חושד אינמיטן סטאפט עס, דעמאלט איז עס גארנישט, קען זיין די מענטש האט גארנישט נישט, פונקט האט איינער ארויסגערעדט, הא בקלא דלא פסיק, א קול וואס ס'הערט נישט אויף, די קול גייט ארויס אויף דעם מענטש. אז דער מענטש האט געטאן א דבר עבירה, דעמאלט איז א סימן אז עפעס איז דא אין דעם מענטש פון דער עבירה. וקלא דלא פסיק עד כמה, ווי לאנג דארף זיך ציען דער קול אז ס'זאל הייסן א קול וואס עס הערט נישט אויף, און דער מענטש, א סימן אז דער מענטש האט טאקע פון דער זאך, פון דער עבירה. אמר אביי, האט אביי געזאגט אמרה לי אם. אומעדום וואו אביי זאגט אמרה לי אם מיינט מען נישט די מאמע נאר מען מיינט די וואס האט אים ערצויגן, ווייל עס שטייט אין גמרא ווען די מאמע האט געבוירן אביי'ן איז זי געשטארבן, און אביי איז געווארן ערצויגן ביי רבה'ן אין הויז. דומי דמתא, א חשד פון א שטאט, ווען הייסט דאס א חשד וואס מיר זאגן אז יענער האט עפעס, יומא ופלגא, אז א טאג און א האלבן דאס הייסט שוין א חשד. והני מילי, ווען זאגן מיר אז ס'הייסט ס'האט נישט אויפגעהערט, דלא פסיק ביני ביני, אז אינמיטן האט עס נישט אויפגעהערט, דער חשד האט זיך געצויגן אנדערהאלבן טאג. אבל פסיק ביני ביני, אינמיטן איז געוועזן מענטשן האבן געזאגט נישט אזוי, לית לן בה, איז דער חשד גארנישט. וכי פסיק ביני ביני לא אמרן, ס'האט געסטאפט אינמיטן נישט געזאגט געווארן, אלא דלא פסיק ס'האט נישט אויפגעהערט מחמת יראה. די סיבה איז נישט געווען מען האט מורא געהאט צו רעדן אויף דעם מענטש, אבל פסק מחמת יראה, אויב ס'האט אויפגעהערט מחמת יראה, לא, דאס הייסט נישט האט אויפגעהערט, פארוואס האט עס אויפגעהערט? ווייל מען האט מורא געהאט, יענער איז געווען א שטארקע מענטש. יעצט ווי עס לערנט רב מראנשבורג און זאגט ער ולא אמרן דאס גיי איך ארויף אויף מפרש זיין אויף קלא דלא פ דקלא דפסיק מיר האבן דאך געזאגט אז קלא דפסיק איז גארנישט נישט ווערט איז דאס נאר גערעדט געווארן אלא דלא הדר נבט נבט איז די טייטש שפראצן אז שפעטער האט עס נישט געשפראצט ארויס די זאך אבל הדר נבט. לא, איז נישט אזוי אט די זאך, פירט ער אויס איז דא דריי דינים איז פארהאנען, אויב ס'איז א קלא דלא פסיק דער קול ציט זיך א טאג און א האלבן איז זיכער אז ס'האט א ממש אין דעם קול, אויב א קול ס'האט אינגאנצן אויפגעהערט און נישט מחמת יראה און שפעטער איז עס נישט איז א סימן ס'איז גארנישט, א קול ס'האט אויפגעהערט און נאכער האט מען ווידער גערעדט פון דעם. איז אפילו ס'האט זיך נישט געצויגן צוזאמען יומא ופלגא, אבער דעמאלט קען זיין אז ס'איז עפעס און קען זיין ס'איז גארנישט. ולא א, ולא אמרן, דאס וואס מיר זאגן א קלא דלא פסיק, א קול וואס הערט זיך נישט אויף, מען רעדט אויף א מענטש האט געטון אן עבירה, איז א סימן ס'איז דא אין אים, איז אלא דלית ליה אויבים, אז דער מענטש האט נישט קיין פיינט, נישט דא. אבל אית ליה אויבים, אויב ער האט שונאים, איז דעמאלט אויבים הוא דאפקוה לקלא, דארף מען זיך נישט רעכענען מיט דעם קול, ווייל די פיינט האבן געמאכט דעם קול. רשי.